יעצט מ'פארלערנען די מעשה פון די רב ובן יחיד מעשה ח' די מעשיות וואס די רבי דערציילט דף קוף למד א' מעשה אמאל איז געווען א רב די רב האט נישט געהאט קיין קינדער און דערנאך האט ער געהאט א בן יחיד און ער האט אים אויפגעצויגן ער האט אים חתונה געמאכט דער בן יחיד פלעגט צו זיצן אין בוידעם אויף א איבערשטיבל ער'ט געלערנט אזוי ווי די סדר ביי גבירים. א גביר ווען ער נעמט א איידעם זאגט ער אים צו קעסט כ'וועל דיך אויסהאלטן, דארפסט נישט צאלן קיין רענט, איך בוי דיר ארויף א צימער דא, א איבערשטיבל, קענסט דא וואוינען, אבער זיץ און לערן. און דער בן יחיד פונעם רב, ער פלעגט לערנען און דאווענען, אבער ער האט געפילט ביי זיך ווי עפעס פעלט אים, ער האט נישט געוואוסט וואס. טייטש בקיצור ער'ט נישט געפילט קיין טעם ווען ער'ט געלערנט אין לערנען און דאווענען און ער האט עס דערציילט פאר צוויי אינגעלייט עס איז מקובל ביי אנשי שלומינו ס'איז געווען א מעשה וואס איז פאסירט אין רבינ'ס צייטן און די צוויי אינגעלייט זענען געווען רבי נתן און רבי נפתלי אבער די מעשה איז פאר יעדן איינעם יעדער קען זיך געפינען אין די מעשה איר וועט זען עס איז א קליינע מעשה עס איז א קורצע מעשה א מורא'דיגע מעשה קוקט אריין די לשון פון רבין. און די צוויי אינגעלייט האבן אים געגעבן אן עצה ער זאל פארן צום הייליגן רבין צו דעם... דעם צדיק, און דער בן יחיד האט געטון א מצוה, וואס דורך די מצוה האט ער זוכה געווען צו קומען צו אזא מין גרויסקייט וואס הייסט מאור הקטן, סוף פון די מעשה וועט מען זעהן אז שטייט אז ווען א מאור הקטן קומט זיך צוזאם מיט די מאור הגדול דעמאלטס קען מען ברענגען משיח, און ווען ער וואלט ווען אנגעקומען צום הייליגן רבין וואלט שוין געווען די גאולה, על כל פנים ביי אים. איז געגאנגען דער בן יחיד האט גע... דערציילט פאר זיין טאטע אז ער פילט נישט קיין טעם אין לערנען דאווענען ער פילט נישט קיין טעם אין זיין עבודת השם ס'גייט אים נישט ער פילט ווי ס'פעלט אים עפעס ער ווייסט נישט וואס דאס איז בכן וויל ער פארן צום הייליגן רבי'ן וואס מ'האט אים געזאגט צו דעם צדיק האט אים די טאטע געזאגט מיט א מורא'דיגע ווי קומט מען צו אים צו פארן? דו ביסט א גרעסערע למדן פון אים, דו ביסט א גרעסערע מיוחס פון אים, ס'פאסט דיך נישט צו אים צו פארן, גיי אוועק פון דעם וועג! אזוי ווי אסאך בחורים אינגעלייט. זיי בעטן זייערע עלטערן, זיי ווילן מקורב ווערן צום רבין, מען וויל גיין קיין אומאן, מען וויל קומען א ישיבה לערנען פון רבין, ניין, ס'פאסט נישט פאר דיר, ס'פאסט נישט פאר דיר, ביסט א גרעסערע למדן, ביסט א גרעסערע מיוחס. שוין, די טאטע, ביז די טאטע האט אים נישט געלאזט פארן צום צדיק, און דער בן יחיד האט זיך ווייטער געזעצט לערנען, און האט אלץ געפילט דעם חסרון, איז ער ווייטער געגאנגען רעדן מיט די צוויי אינגעלייט. ער האט ווייטער אן עצה געהאלטן מיט די מענטשן און זיי האבן אים ווייטער געגעבן די עצה, עס איז דא איין עצה פאר דיר, דו פילסט נישט קיין טעם אין לעבן, ס'פעלט דיך התקרבות לצדיקים, ס'פעלט דיך דעם הייליגן רעבן, ווען מען ווערט מקורב צום רעבן מען הייבט אן שפירן א טעם אין לעבן, א חיות אין לעבן, מען הייבט אן שפירן איך בין חשוב ביים אייבערשטן, די אייבערשטער האט מיך ליב, די אייבערשטער האט ליב מיין פרק משניות, די אייבערשטער האט ליב מיין בלאט גמרא. די אייבערשטער האט ליב, די אייבערשטער הערט אויס ווען איך רעד צו אים. איז ער ווייטער געגאנגען צו זיין טאטן, און דער טאטע האט אים ווייטער אפגערעדט, האט אים נישט געלאזט גיין צום רעבן. און אזוי איז געווען עטליכע מאל, און דער בן יחיד האט אלץ געפילט אז ס'פעלט אים עפעס, דף קלג, און ער האט זייער געבענקט ער וויל אנפילן דאס וואס עס פעלט אים. כאטש איך דאווען איך לערן איך וויל זיין א גוטע איד ס'גייט מיר נישט ס'גייט מיר נישט ער האט נישט געוויסט וואס דאס איז איז ער נאכאמאל געקומען צו זיין טאטן האט אים זייער געבעטן ביז די טאטע האט מיט אים געמוזט מיטפארן ווייל די טאטע האט אים נישט געלאזט אליינס פארן אפשר וועט ער קאליע ווערן דארט האט די טאטע אפגעמאכט ער איז געווען א בן יחיד האט די טאטע געזאגט מ'פארט און די טאטע האט אים אזוי געזאגט. לאמיר זעהן. איך וועל מיט דיר פארן, און איך וועל דיר ווייזן אז דער צדיק איז א קל. איך וועל דיר ווייזן אז דער רבי איז א גארנישט. זיי האבן איינגעשפאנט די בריקע, וואס איז די וואגן, און זענען געפארן. און דער טאטע זאגט צום זון, אונז וועלמיר דא מאכן א נסיון, מיר מאכן דא א פראבע. עט אלעס גיין כסדר. איז מן השמים אז מען זאל פארן און אז נישט איז נישט מן השמים אז מען זאל פארן וועט מען זיך אומקערן דאס איז א טעות ווייל פונקט פארקערט גייט אלעס געשמירט אפשר איז עס נישט גוט פאר מיר האב איך מניעות לאָזט מען מיך נישט, דאַרף איך עס דורכברעכן. פּונקט פֿאַרקערט, װי דער, דער, דער רבֿ האָט געזאָגט, װײַל אַ גוטע זאַך קומט אָן שװער, אַ גוטע זאַך קומט נישט אָן גרינג. אױב רעדט מיך יעדער אָפּ, און זאָגט ס'איז נישט פֿאַר מיר, ס'איז נישט פֿאַר מיר, ס'איז נישט פֿאַר מיר, אפֿשר איז דאָס, די סמך מם האָט זיך דאָ פֿאַרשטעלט, דער בעל-שם הקדוש, װי אַזױ איז ער אױפֿגעװאַקסן? װי אַזױ איז דער בעל-שם הקדוש אױפֿגעװאַקסן? קענסט דעם סיפּור פֿון בעל-שם-טובֿ? ווייסט ס'איז געווען די בעל שם הקדוש האט נישט געקענט זיין מאמע מאמע איז געשטארבן גלייך בשעת ר'איז געבוירן געווען א אלטע אלטע פרוי ס'איז א גאנצע סיפור איך וויל נישט אריין גיין דא באריכות הדברים אבער די בעל שם טוב'ס עלטערן זיי האבן נישט געהאט קיין קינדער ביז זיי זענען געווען אזוי אלט בדרך הטבע וואלטן זיי שוין נישט געקענט אפילו האבן קיין קינדער און ווען דער בעל שם טוב, דער הייליגער בעל שם טוב איז געבוירן געווארן, איז די מאמע גלייך געשטארבן. און דער טאטע איז שוין אויך געווען אן אלטער איד פון הונדערט יאר. ער איז געלע געבליבן לעבן צוויי דריי יאר, פיר פינף יאר, ווי לאנג דער בעל שם טוב זאל זאל קענען אויפוואקסן פשוט א קליין קינד אן גארנישט, נישט ווי קיין משפחה, נישט ווי גארנישט, קיין אלטע פאר פאלק אן קיין קינדער. און די לעצטע ווערטער וואס דעם בעל שם טוב'ס טאטע האט אים געזאגט ווען ער איז געווען א יונגל פון פינף יאר, סרוליק, סרוליק האט מען אים גערופן, האט אים דעם בעל שם טוב'ס טאטע געזאגט אזוי, סרוליק קום אהער איך וויל דיר עפעס זאגן, איך גיי יעצט אוועק גיין פון די וועלט, כדרך כל הארץ, אזוי ווי יעדער איינער ס'איז סוף פון א מענטש וואס גייט אוועק פון די וועלט, דארפסט נישט מורא האבן דו ביסט קיינמאל נישט אליינס, דער אייבערשטער איז מיט דיר, וואס דו דארפסט בעט דעם אייבערשטן. זיך אריינגעלייגט אין בעט, זיך צוזאמגענומען די פאות, צוגעמאכט די אויגן, אוועק מיט מיתת נשיקה, צדיקים ווען זיי שטארבן זיי דארפן זיך נישט מוטשען נאך ביים שטארבן, זיי גייען אוועק אזוי אזוי ווי מען געבט אייביג אזוי ווי כביכול א קוש, ווי ווי שווער איז צו געבן א קוש, אזוי די נשמה גייט ארויס. און דער קליינער סרוליק איז געבליבן א קליין קינד פינף יאר אלט און איז געווארן דערשראקן אבער ער האט זיך אלץ דערמאנט די ווערטער פון זיין טאטן רעד צו די אייבישטער בעט דעם אייבישטן ער האט נישט געהאט וואו צו שלאפן ער האט נישט געהאט וואו צו עסן וואו ער איז געשלאפן היינט האט ער נישט געשלאפן מארגן וואו ער איז געשלאפן יעדע נאכט האט ער זיך געוואלגערט אין אנדערע פלעצער אבער ער איז געווען פרייליך און ער האט גערעדט צום אייבישטן אזוי איז ער אויפגעוואקסן ווען ער איז שוין געווען אביסל א עלטער קינד צען יאר, געגאנגען שפאצירן אין פעלד, און ער האט זיך מתבודד געווען, גערעדט צום אייבערשטן און געזינגען צום אייבערשטן, אזוי ווי דוד המלך פלעגט זינגען צום אייבערשטן אין פעלד, רעדן צום אייבערשטן, און דער סמך מם האט עס נישט געקענט אויסהאלטן, אזא הייליגע נשמה דער בעל שם טוב, אזא הייליגע ליכטיגקייט, ליכטיג געמאכט די גאנצע וועלט, אונז זעמיר נאך אלץ אידישע קינדער בזכות די צדיקים, בזכות דעם הייליגן בעל שם טוב. האט ער זיך פארשטעלט ווי א חשוב'ער מענטש, ווי א חשוב'ער רב, און איז אים געקומען פרעגן, יונגעל וואס טוסטו דא אליינס? איך בין נישט אליינס, די אייבערשטער איז מיט מיר. וואס הייסט? וואס הייסט? די אייבערשטער איז דא, וואס הייסט? איך רעד צום אייבערשטן, איך בעט דעם אייבערשטן, האט ער אים אנגעפאנגען רעדן דברי כפירה. קען נישט רעדן צום אייבערשטן, האט אים אויפגעוויזן א פסוק אין יחזקאל. אבער ער האט אים נישט געוויזן קיין עכטע פסוק, ער האט אים געוויזן א פסוק וואס די וואס די וואס די עובדי עבודה זרה זאגן. אז די אייבערשטער איז נישט דא, נאכן חורבן, די אייבערשטער איז שוין ארויף, עזב השם את הארץ, די אייבערשטער איז שוין צוריק ארויף געגאנגען אויבן, די אייבערשטער האט פארמיאוסט אידישע קינדער. דער קליינער יונגל, א יונגל פון צען יאר, האט געהערט איינער רעדט צו אים קעגן דעם אייבערשטן, גענומען א צווייג, האט אנגעפאנגען שלאגן. ער האט נישט געטראכט, אקעי, ער האט גערעכט, ער האט געטראכט, דא איז א מניעה פאר מיר. דאס איז נאך א מניעה. ער האט גענומען, האט אנגעפאנגען שרייען אויף דעם מענטש, יתפרדו כל פועלי און, גיי אוועק פון מיר יתפרדו כל פועלי און, דו ווילסט מיך מאכן זינדיגן, דו ווילסט מיך אוועק שלעפן פון די אמונה הקדושה, דו ווילסט מיך אוועק שלעפן פונעם אייבערשטן. פלוצלינג ווערט עס איז גארנישט דא ס'איז אחיזת עינים געווען, א פארבלענדעניש, כישוף. די סטרא אחרא קען קומען צו א מענטש מיט כישוף, אויסקוקן כאילו מענטשן רעדן, ס'טוט זיך, מען לאזט נישט, אז א מענטש איז שטארק אין די אמונה, גארנישט דא, איז ער געווארן נאך שטערקער די הייליגע בעל שם טוב. און די מעשה האט דער רבי געהערט ווען דער רבי איז געווען א קינד, האט דער רבי געהערט אזא מעשה מען קען רעדן צום אייבערשטן, איז דער רבי שוין אנגעפאנגען גיין אין שטילערהייט רעדן צום אייבערשטן, און יעדער איינער ווער ס'טוט דאס נאך קען זוכה זיין צו ווערן א גרויסער צדיק. איך רעד צום אייבערשטן, די הייליגע אמונה, דער אייבערשטער איז דא, הייליגער באשעפער העלף מיך, הייליגער באשעפער באלייכט מיר מיינע אויגן, וויאזוי זאל איך מיך פירן, וואס זאל איך טון, העלף מיך, היט מיך, איך וויל זיין א ערליכער איד, איך וויל זיין א צדיק, אידישע ווערטער. אונז רעדט מען אידיש, איינער רעדט א אנדערע שפראך רעדט ער א אנדערע שפראך, איך רעד צום אייבערשטן, איך האב א איך האב א טאטע וואס גייט מיט מיך מיט, די גאנצע וועלט איז אנגעפילט מיט ס'טוט זיך, אלס נאר אוועקצונעמען די מענטש פונעם אייבערשטן, עס טוט זיך, אזאנע מענטשן מיט אזאנע מענטשן, נאר מיך צו מאכן פארגעסן אז ס'דא א באשעפער דא וואס היט מיך, פון וואס דארף איך מורא האבן, פון וועם דארף איך מורא האבן. און דאס איז געווען די טעות פון דעם רב, ער זאגט פאר זיין זון, מ'וועט זען, אויב אלץ פירט זיך אזוי ווי עס דארף צו זיין, דעמאלטס איז א סימן מן השמים, פארוואס? אז מען פארט צו א צדיק, נישט דא אזאך זאל זיך פירן מן השמים, פארן צו א צדיק, פארן צו א פלאץ וואס מען רעדט דיבורים פון א צדיק, קומט אן שווער. און מען דארף זיך אריין שטופן, און מען דארף זיך אריין גנב'ענען, און דאס איז נישט קיין זאך וואס ס'גייט אזוי, מען לאזט מיך, מען לאזט מיך נישט. אזוי יא, אזוי ווי אויבן אין הימל אין גן עדן. ס'איז נישט א גרינגע זאך אריינצוגיין אין גן עדן, אין גיהנום קענסטו אריינגיין אז דו ווילסט. קענסט אריינגיין, ס'איז אפן. איינער וויל גיין טון א עבירה, איינער וויל גיין מיט א חבר, איך ווייס נישט, אויף א גוטע, נישט גוטע פלאץ, ווי דא מניעות, גיי, טו, וואס וויל איך, איך וויל קומען צו א צדיק, איך וויל קומען צו א ישיבה וואס מען לערנט דארט פונעם הייליגן רבי'ן, זאלסט שוין וויסן, ס'איז נישט מן השמים, און וכן הוה, און וכן הוה, קוקט אריין די מעשה דף קל"ג, זענען זיי געפארן, און ווען זיי זענען געפארן זענען זיי אנגעקומען צו א קליינע ברידזש, א קליינע בריקל איז אראפגעפאלן א פערד און די וואגן האט זיך איבערגעקערט און זיי זענען שיער דערטראנקן געווארן קל"ד קוקט אריין די הייליגע לשון פון רבי'ן ס'איז א קליינע מעשה האט די טאטע געזאגט פארן זון זעהסטו זעהסטו אז ס'פירט זיך נישט ס'גייט נישט כסדר ס'איז א סימן אז די נסיעה איז נישט מן השמים וואס עפעס וואס עפעס? אפשר דארף מען דא ברענגען די גאולה? אפשר דארף איך דא? אפשר גיי איך דא זוכה זיין צו אנהייבן שפירן א טעם אין מיין לעבן און דער סמך מם? וואס האט אברהם אבינו געשפירט ווען ער איז געגאנגען טון די רצון פונעם אייבערשטן שחט'ן יצחק? דער אייבערשטער זאגט אים איך וויל זאלסט גיין ברענגען א קרבן יצחק און דער סמך מם איז געקומען און געמאכט א וואסער און אברהם אבינו איז שיער שיער דערטראנקן געווארן. וואס האט ער געזאגט פאר יצחק? מען דארף אהיים גיין? מען גייט ווייטער! דאס איז דער סמך מם האט דא געמאכט א וואסער אז אונז זאל מען נישט קענען גיין? נאכדעם זעט מען ס'איז נישט קיין וואסער געווען עס איז געווען א כישוף זאך די מדרש פארציילט די גאנצע סיפור די גאנצע השתלשלות פון עקידת יצחק ווי ער האט זיך פארשטעלט נאך דעם די גאנצע מעשה דא פון דעם רב ובן יחיד זיך פארשטעלט ווי אן אלטער איד און קומען וויינען צו אברהם אבינו און טון שעכטן קיין שעכטן א זון אברהם אבינו האט נישט געטראכט אוי ס'איז מן השמים טאקע מן השמים מיר דא געשט פארקערט מען וויל מיך דא שטערן דער סמך מם דער סמך מם פארבלענדט מיך דף קל"ד, קוקטס אריין, האט זיך דער ווייטער דער בן יחיד געזעצט לערנען, און ער האט ווייטער געזען אז עס גייט אים נישט, עס גייט אים נישט, ער ווייסט נישט וואס דאס איז, האט ער ווייטער געמוטשעט זיין טאטע, דער טאטע האט אים נאכאמאל געמוזט מיטפארן, און ווען זיי זענען געפארן האט דער טאטע נאכאמאל געשטעלט אויף א פראבע אזוי ווי פריער, אויב עס וועט זיך פירן כסדר איז מן השמים ער זאל פארן, און אז נישט איז נישט מן השמים, ווען זיי זענען געפארן זענען צעבראכן געווארן די אקסן, די אקסן דאס זענען די העלצער וואס. וואס מע ווייסט אזוי ווי היינט דו ווילסט צו דו ווילסט אויב ארויס פארן אין די מאונטענס קען מען מענטשן דינגען אזא אזא באקס און מע און מע קאנעקט עס צו די קאר די קאנעקשן הייסט די אקסן די וואס קאנעקט די פערד צום וואגן די פערד פארן און די וואגן דארף זיך מיטשלעפן מיט זיי ס'צובראכן געווארן די אקסן האט טאטע געזאגט זעהסט, כ'מיש נישט, זעהסט אז ס'פירט זיך נישט אז מ'זאל מיר פארן, איז דער איז דער איז דען א דרך הטבע אז ביידע אקסן זאלן צעבראכן ווערן, וויפיל מאל מ'איז געפארן מיט די בריקע מיט די וואגן איז האט נאך אזאנס נישט פאסירט, ווייטער וואלסטו געדארפט נעמען א פארקערטע ראיה אז מניעות איז נאר להגדיל החשק. אז מען שטעלט מיך א מניעה דאס רייצט מיך מער אן, אזוי זאגט דער רבי לקוטי מוהר"ן אז ווען א מענטש וויל פארן צו א צדיק ברענגט מען אים מניעות פשוט ווייל א זאך וואס מען קען טון גרינג איז דאך נישט אינטערסאנט, ס'ווערט א שטערקערע חשק, ס'ווערט א רייץ א רייץ א רייץ, ווען קען איך שוין קומען אויף אומאן, ווען קען איך שוין קומען צום רעבין, ווען קען איך שוין קומען אין א ישיבה וואס מען רעדט פון רעבין, ווען קען איך שוין באלאנגען אין א חבורה וואס מען רעדט די עצות פון משיח די עצות פון רעבין. דער רבי האט אמאל געזאגט דאס וואס איך זאג ענק דאס גייט משיח זאגן די איינציגסטע חילוק איז משיח וועט מען אויסהערן ס'וועט שוין זיין ביטול הבחירה, ס'וועט שוין נישט זיין קיין בחירה דעמאלטס, מ'וועט שעכטן דעם יצר הרע, און יעדער וועט אויסהערן משיח ווי ער וועט רעדן פונעם אייבערשטן, ער וועט רעדן פון התבודדות ותפילה, ער וועט רעדן פון די נארישקייט פון נאכלויפן תאוות און נאכלויפן די וועלט, אבער יעצט, דער רבי זאגט עס, ס'איז נאך דא א בחירה. און ער האט זיך ווייטער געזעצט לערנען די בן יחיד, און ער האט ווייטער גענומען א עצה מיט די אינגעלייט דף קיף למד היי און ער האט ווייטער געפילט א חסרון און די אינגעלייט האבן אים אלעס אנגערעדט, קום צום רעבן, קום צום רעבן, און דער בן יחיד איז ווייטער געגאנגען צו זיין טאטע און האט אים ווייטער געמוטשעט, האט ער געמוזט נאכאמאל מיט אים פארן, און דער בן יחיד האט געזאגט פאר זיין טאטן, מען זאל שוין נישט מאכן די אלע פראבעס, מאך שוין נישט די טעסטס. ווייל ס'איז א דרך הטבע אז ס'פאלט אמאל אראפ א פערד, און ס'איז א דרך הטבע אז אקסן ווערן צובראכן, חוץ אויסער סיי סיידן ס'וועט זיין עפעס א ווילדע זאך, ס'איז אויך געווען א טעות פונעם בן יחיד, וואס הייסט אויב ס'וועט זיין א ווילדע זאך, אפשר וועט זיין אזא מין ווילדע נסיון, אזא מין ווילדע מניעה ספעשל פאר דיר. און דאס איז געווען די פראבלעם וועגן דעם האט ער נישט זוכה געווען וועגן דעם איז ער געשטארבן סוף פון די מעשה ווייל דא דער סמך מם הערט זיך אויס ווי דו רעדסט סאו דו האסט נישט קיין פראבלעם מיט קליינע נסיונות נאר מיט א גרויסע מניעה און האט ער געמאכט א גרויסע מניעה זענען זיי געפארן און זענען געגאנגען זיי האבן גענעכטיגט אין א קרעטשמע אזוי פלעגט זיין אמאל מען האט נישט געקענט פארן א גאנצע צייט אזוי אין א קאר האט זיך געמוזט אפשטעלן די פערד מוזן רוען זיך אפגעשטעלט אין א קרעטשמע דארט האבן זיי געטראפן א סוחר האבן זיי מיט אים אנגעפאנגען צו שמועסן, איך קען ענק שוין אויסזאגן די אמת, די סוף פון די מעשה, דאס איז געווען א פארשטעלטע סוחר, דאס איז בכלל נישט געווען קיין סוחר, כ'האב מיך מער פונקט געטראפן, פונקט איינעם געטראפן און מיך פונקט געזאגט אז מ'האט נישט געהאלטן פון דעם, און פונקט איז ער געווען דאס האב איך מער אנגעפאנגען שמועסן אזוי ווי די סדר איז פון סוחרים, און דער רב האט זיך געשעמט צו זאגן וואו ער פארט, זיי האבן נישט געוואלט אויסזאגן אז זיי פארן צו דעם גוטן איד. דף קיף למד וו, ווייל דער רב האט זיך געשעמט צו זאגן אז ער פארט צו דעם צדיק, זיי האבן אנגעפאנגען שמועסן נייעס, וועלט זאכן, ביז אינמיטן שמועסן האט מען אנגעפאנגען שמועסן פון רעבעס, אזוי פלעגט מען רופן אמאליגע צייטן רעבעס, גוטע אידן, וואו ס'געפינט זיך גוטע אידן, וואו ס'געפינט זיך רעבעס, האט זיך דער סוחר אנגערופן, דארט איז דא א גוטער איד, און דארט איז, און דארט איז דא, דער סמך מם האט רעבעס וואס ער האט נישט מורא אז מען ווערט א חסיד פון זיי. נישט חס ושלום אז די רעבעס זענען נישט קיין גרויסע מענטשן, אבער זיי קענען דיר נישט העלפן. ער לערנט, ער דאווענט, ער פאסט, ער קוילערט זיך אין שניי, גייט אין קאלטע מקווה'ס, ער איז א חסיד א פרוש, אפגעשיידט פון די גאנצע וועלט, ער איז מיט א טפח למעלה פון עשרה טפחים, ער האט גארנישט מיט די וועלט, אבער דיר קען ער דיר נישט העלפן. איך געדענק איך האב אמאל געהערט מוהרא"ש זאגט פאר א בחור אז א געוויסע רבי ער לעבט שוין נישט יארן צוריק און יענער האט געזאגט פאר מוהרא"ש אז ער איז געפארן דארט און דארט אויף שבת צו דעם און דעם רעבן האט מוהרא"ש אים געזאגט דו ווייסט אז יענער רבי זאל לעבן טויזנט יאר וועט ער דיר נישט קענען העלפן ביסט אוועקגעפארן פון רעבן ס'איז א גוטע איד פון א רעבן איז גוט צו נעמען א ברכה קענסט נעמען פון יעדע גוטע איד א ברכה אבער שטיין און קוקן יעצט און ער קען דיר מאכן עפענען א חומש ער קען דיר מאכן עפענען א משניות ער קען דיר מאכן עפענען דיין מויל רעדן צום אייבערשטן זאגן איין ווארט באשעפער נו דאס דארף מען האבן דעם רבי'ן דאס דארף מען האבן דעם רבי'ן דאס איז די גרעסטע מופת וואס אלץ צווישן חסידים צווישן בחורים אין ישיבה ווער איז א גרעסערע רבי ווער איז א גרעסערע רבי מ'האט אמאל געפרעגט ר' נתן זאג מיר וואס איז א מופת מ'האט אמאל געפרעגט רבי נחמן טולטשינער א מופת צו רבי נתן, וואס איז א מופת? א מופת? א מופת צו רבי נתן? קוק מיך אן, איך בין א מופת. איך בין א מופת, א מופת בין איך. איך בין געווען א וואסער טרעגער, געווען א ארעמע בחור, א יתום, קיינער האט נישט געקוקט אויף אים. איך בין געקומען צו רבי נתן, רבי נתן האט מיך געמאכט לערנען, דאווענען, רעדן צום אייבערשטן. שכל וויאזוי צו לעבן מיט א ווייב, שכל וויאזוי צו רעדן צו טאטע מאמע. שכל וויאזוי צו רעדן צו מענטשן, קוקן אויף דער וועלט אויף די חסדים, אנשטאט צו קוקן וואס עס פעלט מיך, לאמיך קוקן וואס איז גוט, לאמיך דאנקען דעם אייבערשטער איך בין געזונט, מוהרא"ש פלעגט זיך בעטן ביי אנשי שלומינו מען זאל גיין מאכן ביקור חולים, גיי אין שפיטאל איין מאל א חודש, מוהרא"ש פלעגט זאגן חוץ די מצוה פון ביקור חולים, פשוט דו קענסט ראטעווען אסאך מאל ווייל די נערסעס, די דאקטורים, אויב די. אויב זיי זען א פעישענט א פאציענט ליגט אין שפיטאל און קיינער קוקט זיך נישט אום ווערט ער א נאמבער מען הייבט אן מאכן אויף אים טעסטס מען הייבט אן מאכן אויף אים מיסטעיקס מען לייגט אים אוועק אזוי ווי דער רבי געזאגט דער רבי האט געזאגט אז די מלאך המוות קען נישט אנקומען צו יעדן איינעם עקסטער הרג'נען האט ער אויפגענומען דאקטוירים וואס זאלן אים העלפן שליחים האט דער רבי געזאגט דאקטוירים מערדער אבער אז מען קומט מען קומט און מען בעט דעם אייבערשטן שוין העלפט איז פלעגט מוהרא"ש זאגן גיי אין שפיטאל אנשטאט דאס קרעכצן ס'פעלט מיר דאס און ס'פעלט מיר דאס און קשיות אויף די אייבישטער ברוגז אויף די אייבישטער, גיי אין שפיטאל זע ווי א מענטש ליגט צוגעבינדן ער קען שוין נישט עסן ער דארף דארף מען געבן עסן דורך א אדער עסט ארויסגיין פון דארט עסט אנהייבן טאנצן אויף די גאס טאנץ כ'פלעג פארן מיט בחורים. יארן צוריק פלעגט מיך א בחור דא אייזיק פלעגט דא אזוי לערנען ישיבה פלעגט אונז נעמען מיר געגאנגען איינמאל א וואך מיר געגאנגען מאנהעטן אין א שפיטאל מיט בחורים פלעג איך אלץ נעמען עלטערע בחורים זיי זענען שוין זייער צובראכן ברוגז אויפן אייבערשטן האט נישט קיין שידוך ברוגז אויף דעם ברוגז אויף יענץ פלעגט קומען שפיטאל ווי א מענטש קען נישט אטעמען אדער האט אויף א רעספערעיטער און מען דארף ארויסנעמען די שליים ארויססאקן די שליים מיט א מאשין און מ'איז ארויסגעקומען פון שפיטאל, אנגעפאנגען טאנצן אויפן גאס, אויפן גאס, שקויעך אייבערשטער כ'בין געזונט, איך בין נישט ברוגז אויף דער אייבערשטער, דאס דארף מען טון, דאס דארף מען טון, אדער גיין אין א האום, אדער גיין צו א זיידע אדער צו א באבע, און זען וואס די לעבן איז, קוים וואס מ'קען זיך אויפשטעלן, און קוים וואס מ'קען ארויסגיין אין בית הכסא, און מ'דארף שוין העלפ, און מ'דארף שוין, ס'איז שוין, און מ'פארגעסט שוין, און מ'שאקלט זיך שוין די אברים. ער קומט ארויס זאגט שכויעך אייבערשטער שכויעך אייבערשטער איך בין געזונט שכויעך אייבערשטער איך בין געזונט דו ביסט ברוגז אויפן אייבערשטן דו האסט קשיות אויפן אייבערשטן דו האסט טענות אויפן אייבערשטן דאנק דעם אייבערשטן דו האסט אויגן דאנק דעם אייבערשטן דו קענסט זען יעצט א משפחה ווייסט א משפחה אין שטעטל מיך יעצט אנגערופן מ'דארף א גרויסע ישועה געגאנגען צום דאקטער דער דאקטער זאגט איין אויג א קליין קינד, א קינד פון פיר חודש, איין אויג געפעלט מיר נישט, גיי שוין אריין אין שפיטאל, גיי אין שפיטאל זאגט מען שוין, מען דארף ארויס נעמען די אויג, מען האט געטראפן יענע מעשה, א מענטש הערט דאס, איך קען מיך נאך קריגן מיט מענטשן, איך קען נאך וויי טון א צווייטן, איך קען נאך האבן טענות אויף איינעם, שקויעך אייבערשטער איך האב אויגן, שקויעך אייבערשטער מיין ווייב האט אויגן, שקויעך אייבערשטער מיינע קינדער האבן אויגן, איך דארף שוין גארנישט. אדער א צווייטע משפחה רופט מיך שוין מען דארף שוין די קינד הערט נישט און מען דארף שוין אריין לייגן מאשינען דא רבונו של עולם און איך האב נאך צייט פאר מחלוקת איך האב נאך צייט צו זיין פון קורח'ס מענטשן דער רבי זאגט אין ספר המידות אין יעדן דור איז דא מענטשן וואס זיי שטאמען פון קורח נאר פארנומען מיט מחלוקת מ'דארף וויי טון מענטשן און מען דארף טשעפענען מענטשן און מען דארף רעדן לשון הרע אויף מענטשן דו האסט כח אויף מענטשן דו האסט צייט צו טראכטן רעדן שלעכטס אויף א צווייטן אדער אדער זיך אפרעדן אויפן אייבערשטן כ'דאנק דיך אייבערשטער כ'האב אויגן. און ר' זאגט נאך פון מדרש שמיל, עושר, אשר, וואס איז די ראשי תיבות פון אשר? אשר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, איך בין א עושר! דו ביסט א עושר? דו ביסט, קוק אויס ער איז א עושר, ער איז א עושר, ער איז א עושר? ער האט געלט! וואס קען מען טון מיט געלט? איך בין א עושר, כ'האב אויגן, כ'האב ציין, כ'האב הענט, כ'האב פיס, איך בין דער גליקליכסטער מענטש, איך דאנק דיך אייבערשטער, איך קען זיך נישט אויפהערן דאנקען. וואס קען א טאטע און מאמע טוען, זיי האבן צוזאמען א קינד און מען דארף ארויסנעמען א אויג. ביסטו פארנומען מיט קשיות אויפן אייבערשטן, טענות אויפן אייבערשטן? כ'האב דיך געבעטן, גיי אין שפיטאל, מאך א ביקור חולים, מאך א חסד מיט דיך אליינס, נישט מיט יענעם. אז דו'סט זען. וואס איז די וועלט? וואס איז די וועלט? מען לעבט די פאר יאר, מען כאפט אריין אביסל תפילין, מען כאפט אריין אביסל ציצית, מען כאפט אריין אביסל עסן כשר, און מען גייט צוריק צום אייבערשטן, מען גייט דארט, דארט איז דאך שוין א מחיה, צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, א נשמה אויבן מיטן אייבערשטן, ס'האט זוכה געווען צו אנטון תפילין, א נשמה וואס האט אויך זוכה געווען צו ליינען קריאת שמע, א נשמה האט זוכה געווען צו אנטון ציצית.

דא צווישן בחורים אין ישיבות, איך האב געלערנט אין א ישיבה, כלל חסידי הייסט עס, ס'איז אזא מיש מאש, איך האב אוועק געשיקט פון, אלס קינדער האב איך געלערנט אין סאטמאר, מ'האט מיך ארויס געווארפן, קען נישט זיין אין ישיבה דארט, טאר נישט זיין אין ישיבה, פארוואס? ווייל מיין זיידע האט געזאגט אנדערש ווי די רעזשים, די רעזשים האט געזאגט אז מ'קען נעמען א געוויסע פראגראם, און מ'קען מאכן געלט פון דעם, און מיין זיידע האט געזאגט אז מ'טאר עס נישט נעמען, אה? אלע אייניקלעך דארף מען ארויסווארפן פון די מוסדות, ווייל דו האסט אנדערש געזאגט ווי די רעזשים, קאמוניזם. אייניקלעך קען מען שוין נישט לערנען דא אין די מוסדות, דו הערסט אייזיק? יא, געדענקסט מ'האט געגאסן בלוט אין די גאסן דא? און היינט איז עס אין אנדערע פלעצער, וואס א חילוק איבעראל. און דאס איז די גלות, דאס איז די גלות. על כל פנים, איך בין געגאנגען, איך בין אנגעקומען צו א ישיבה, מ'האט מיך נישט געוואלט ארייננעמען אין די גרויסע חשוב'ע ישיבות. א נס, שכוח אייבישטער, א נס, דאס איז דאך די גרעסטע נס, אז מען האט נישט קיין ישיבה, מען קומט כאטשיג אן צו א ערליכע איד, א ערליכע פלאץ, ווען איך קום ווען אריין אין די גרויסע לומדישע ישיבות בין איך נאך אלץ נעבעך דארט, אזוי בין איך אנגעקומען צו א גוטע איד, געהייסן סערדאהעלי רב, זיין געזונט און שטארק, פששש, א ערליכע איד, א ערליכע איד א צדיק, פששש, דארט איז מיר געווען א מיש מאש.

און זיין רבי זעט וואס האט זיך אפגעטון מתחילת הבריאה, און זיין רבי איז אפגעשיידט פון די וועלט, אבער וואס קען דיך דיין רבי העלפן, אבער וואס קען דיך דיין רבי העלפן, דיין רבי זעט וואס האט זיך אפגעטון פון סוף פון תחילת הבריאה, אבער איך, ווער קען מיך מאכן אז מיינע אויגן זאלן נאר קוקן צום אייבערשטן, ווער קען מיר מאכן אז איך זאל נישט קוקן אין קיין טעלעפאן, ווער קען מיר מאכן אז איך גיי אין גאס זאל איך אראפלייגן מיינע אויגן, אויף דעם דארף מען האבן דעם רעבן, וואס דער רבי געבט די עצה פון התבודדות און תפילה, וויין צום אייבערשטן, גיב מיר די פידל. וויין צום אייבערשטן, רבונו של עולם איך וויל האבן הייליגע אויגן, רבונו של עולם איך וויל האבן הייליגע אויגן, רבונו של עולם איך דארף א טעלעפאן, איך דארף א קאמפיוטער.

שוין, און דער סוחר גיט א שטעל א פנים, דער? מיט א לשון ווי מען פארווינדערט זיך שרייבט ר' נתן, דער? ער איז דאך א קל! איך איך בין דאך געווען, אט קום איך פון אים, איך האב געזען ווי ער האט געטון אן עבירה! שומו שמים! שומו שמים! דו ווייסט וואס מען האט געזאגט אויף ר' נתן? ס'איז געקומען איינער א חשוב'ע איד א רב און איז געקומען זאגן פאר די בית דין אז ער האט געזען ווי ר' נתן עסט תשעה באב און פראוועט א סעודה אין בית מדרש, ער רייסט אויס די תורה, געמאכט א מחלוקת אויפן רבי'ן און אויף ר' נתן, יארן שפעטער האט אים איינער געפרעגט, דו ביסט דאך א כלומר'שער ערליכע איד, ביסט א סמך מם אבער ביסט דאך א ערליכע איד, זאגסט דאך נישט קיין ליגנט, זאגט ער עס איז געווען תשעה באב וואס פאלט שבת, די יאר פאלט אויס תשעה באב שבת, א"ת ב"ש קענסט דאך יא די סימן, די יאר פאלט אויס תשעה באב שבת, יא שטופט מען עס אפ, שבת פאסט מען נישט, שטופט מען עס אפ אויף זונטאג, און שבת עסט מען, שבת עסט מען, שטייט אין שלחן ערוך אז שבת טאר מען גארנישט מאכן קיין סימן פון תשעה באב, על כל פנים בפרהסיא. נו, ער איז געקומען זאגן, כ'האב געוואוסט, ער האט דאך געוואוסט אז מ'וועט אים נישט אויספרעגן צו עס איז געווען תשעה באב שחל בשבת, איך האב געזען ווי ער טוט אן עבירה, וואס האב איך מ. אויך דא איז ער געקומען זאגן אז ער האט געזען ווי ר' נתן זיצט מיט א מיידל אויפן שויס. און שפעטער האט ער געזאגט אז עס איז געווען מיין קליינע אייניקל, א איין יעריג קינד. א קליין מיידעלע א איין יעריג קינד אבער א זיידע מעג האלטן א א זיידע האלט אויך נישט קיין איינער שפילט זיך אויך נישט מיט קיין אייניקלעך מיידלעך אבער א קליינע בעבעלע פון איין יאר אפילו פון א פרעמד קינד אז די קינד וויינט וועל איך וועל איך עס בארואיגען אזוי האט מען גערעדט אויפן הייליגען רבי נתן אזוי האט מען גערעדט אויפן הייליגען בעל שם טוב און אזוי האט מען גערעדט אויפן הייליגען רבי'ן רבי נתן איז אמאל געווען ביי די קדושת לוי און די הייליגע קדושת לוי פרעגט אים צו ס'איז אמת אז דער רבי זאגט אז מען זאל טרינקען בראנפן פארן דאווענען אזוי קען מען דאווענען מיט התלהבות איז אויב איז דא א פלאץ ווי מען טרינקט נישט איז עס דאך ביים רבי'ן דער רבי האט דאך נישט געלאזט טרינקען נישט נאר פארן דאווענען און דער רבי זאגט אז ער טרינקט אפילו נישט קיין וואסער פארן דאווענען סתם אזוי שולחן ערוך וואסער, די מענטשן מעגן טרינקען אביסל וואסער, מען טאר נישט עסן פארן דאווענען, ס'איז מיר א גרויסע פלא, כ'ווייס נישט ווי דאס איז גענומען. כ'מיין אז יעדע זאך וואס דיין טאטע טוט קענסטו נאכטון? ווילסט נישט משנה זיין פון די מסורה? מען טאר נישט עסן פאר, כ'ווייס נישט ווי דאס איז גענומען די זאך, די עסן פארן דאווענען דרך חסידות? קומסט אין בית מדרש, נאך פארן דאווענען מ'מאכט מיט די צונג, נו נו נו נו, וואס איז דאס, פארן דאווענען טאר מען נישט עסן, פארן דאווענען טאר מען נישט עסן, א הלכה אין שולחן ערוך. שטייט זייער שארף אויף דעם, דער רבי זאגט אז מען פארלירט קליידער נאכדעם, קענסט דאך קויפן א נייע רעקל, א נייע סוט, האלט זיך איבער דעם מענטש א עונש, א עונש, א מענטש עסט פארן דאווענען, באקומט א עונש פאר אויף די קליידער. א נייע הוט שוין קאליע געווארן ווייל ער עסט פארן דאווענען שוין צו פארן דאווענען טרינקען שוין הייבט זיך אן יא ניין און דאס די גאנצע זאך פון קאצקע צוקער וואס איז די קאצקע צוקער וואס איז די קאצקע צוקער נו אז דו ווייסט וואס די קאצקע צוקער איז וואס ס'זאל נישט הייסן ווי מ'עסט. ווייל א מענטש קען נישט טרינקען קיין קאווע אן צוקער. אבער ער לייגט נישט אריין געהעריג צוקער אין אים א זיסע טרינק. ניין, ער בייסט צו אביסל צוקער ווייל עס איז צו שווער צו טרינקען די קאווע, די שארפקייט. יא, ס'איז אויסגעארבעט ס'זאל שטימען להלכה. דו טרינקסט ווייטעמין וואטער פארן דאווענען, טרינק. וואס ווילסטו פון מיר? ווי עס גייט? דו דארשטעריג? גיי דאווען. דאווען און נאכדעם נאכדעם עסן און נאכדעם טרינקען. יעצט ווי איז עס גענומען דאס עסן פארן דאווענען? איך ווייס נישט וואס די זאך איז. איך האב עס געזען די ערשטע מאל די שבת התוועדות. איך האב געמיינט איך ניין, איך האב געוויסט אז ס'איז דא בחורים וואס זענען נישט נישט שטארק מיט זיך. איך האב געזען ווי מען ברענגט ארויס איך טראג מיין זון מיינע קליינע קינדער געבן צו עסן פארן דאווענען. איך זעה זיידעס מיט ווייסע בערד. וואס האב איך נאך נישט געזען? עס שניידט זיך טשיז קעיק מיט און וואס איז יעצט? כ'מיין איך מאך מיט דיר א קידוש נאכן דאווענען לאמיר עסן א פיינעם קידוש איך בין נישט מקפיד נישט קידוש צו מאכן אין בית מדרש נאר איך וויל מאכן מיט דיר א קידוש נאכן דאווענען פארן דאווענען? פארן דאווענען? אפילו דאס מאכן קידוש פארן ליינען? צו מאכן קידוש פאר ליינען, ביסט אפגע, ביסט אפ, ביסט אפגעשוואכט, ממש אפגעשוואכט, ביסט שוין אויפגעשטאנען צופרי שוין געלערנט, מ'טאר נישט עסן קיין סעודה פאר מוסף, פאר מוסף טאר מען נישט עסן, די קידוש מאכן, שוין. אזוי פירט מען זיך ביי אלע קהילות, ניין? ביי אלע חסידות'ן, פאר תקיעת שופר, פאר ראש השנה, ס'איז א לאנגע דאווענען ביז ביינאכט, ברענגט מען קידוש צו מאכן, אבער אה... נו? זעה נישט. איז די הייליגע קדושת לוי פרעגט ר' נתן צו ס'איז אמת? דעמאלטס איז געקומען די דעם רבינ'ס חולק, כ'וועל נישט זאגן די נאמען דא ברבים ווייל נאר שבת ווען מ'כאפט מיך נישט אויף דעמאלטס, דעמאלטס רעד איך מיט נעמען. ווילאנג ס'איז אינדערוואכן, איך ווייס נישט ווער ס'וועט אויסהערן די שיעור, ער וועט האבן חלישות הדעת, ביי אים איז עס פאר א גרויסע צדיק, כ'ווייס נישט וואס. על כל פנים, שבת רעד מען מיט נעמען, ווען ס'קומט שבת צופרי פארן דאווענען צו דעם. פעולת הצדיק דעמאלטס קען מען הערן ווער ווער ס'איז אינטערעסירט צו וויסן ווער איז געווען די ברענער חלק האט די רבי געזאגט אויף אים אז ווען משיח וועט קומען וועט זיין מיט אים א שיינע שפיל וועט זיין א שיינע פלעי וואס וועט זיין א שיינע פלעי דו ווייסט דאך ס'איז דא אסאך פלעיס פון דעם צדיק מאכט דאך פלעיס יא קענסט די מעשה יא? מיטן בער. א שיינע שפיל און און ער איז געווען שבת ביים הייליגן קדושת לוי און דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן ער זאל אהין פארן אויף שבת. און רבי נתן, דער רבי האט געזאגט פאר רבי נתן באהאלט דיך ביזן זמן. ווייל די די קדושת לוי וועט דיך זען דא וועט ער זאגן זאלסט אוועק פארן וועסט מוזן פאלגן א צדיק הייסט מוז מען פאלגן בלייב ביזן זמן און ביים זמן וועט מען דיך שוין נישט קענען אוועק שיקן איז ער אריין געקומען צום דאווענען די הייליגע קדושת לוי האט געזען רבי נתן נתן איז דא און דער רבי'ס חולק איז דא ביידע זענען דא אויף שבת ער איז געקומען ער האט געוואלט מאכן א אסיפה א כינוס כלל ישראל מוצאי שבת ארויסקומען מיט א חרם קעגן רבי'ן דער רבי האט עס מרגיש געווען ער האט אהין געשיקט רבי נתן מיט רבי נפתלי. און רבי נתן נאכן דאווענען האבן זיי געווארט אין די זייט, זיי האבן נישט געוואלט נעמען קיין פלאץ. ער האט אויסגעחשבונט, זיי האבן געוואלט זען ווי דער רבי'ס חולק זעצט זיך אוועק, און דארט נעבן אים וועלן זיי זיצן אז אויב עפנט ער אויף דעם מויל, הייבט נאר אן עפעס רעדן קעגן רבי'ן, וועלן אים דערווערגן. פשוטו כמשמעו, טשאוקן. יא, זאגט רבי נתן, מ'האט געפרעגט רבי נתן וואס וואלסטו געטון ווען ער וואלט אנגע, ער האט שוין אנגעפאנגען רעדן, וואס וואלסטו געטון ווען ער הייבט אן רעדן?

א קליינע ברוינפן קאפ מיט ברוינפן האלב פון דעם און מאכט א לחיים צוטייל זיך דו מיט ר' נפתלי האט ר' נתן שוין פארשטאנען אז דא טרינקט מען נישט איך נפתלי זאל מיט וואס זאל מען זיך צוטיילן זאג מיר פונקטליך ווי דאס איז שוין געווען פאר ר' נתן גלייך ווייל אזוי גייט חסידות מען טרינקט און מען דארף אנטרינקען ער דארף אנטרינקען דעם יצר הרע און ער זאגט מען דארף א האלבן ברוינפן קאפ אדער א פעפער קיכן, טייל דיך מיט איהם. דאס איז שוין ר' נתן פארשטאנען, דא טרינקט מען נישט. יעצט פארן דאווענען, דער רבי האט אפילו וואסער נישט געטרינקען פארן דאווענען, וועסט אריין גיין אין ברסלב'ער שילן, נישטא פארן דאווענען קיין טרינקען. נישטא קיין פארן דאווענען קיין טרינקען. איך בין תלוי אין די ישיבה דא, אז איך שטיי אויף פרי און איך דארף אהער קומען דאווענען. שוין, טרינק איך. בין איך אין שטוב אינדערפרי, שטיי איך אויף, גיי איך אראפ אין סטראזשען צו מיין מקווה, און איך שטעל מיך גלייך דאווענען, טרינק איך נאכן דאווענען, דאכט זיך איך מוז טרינקען א קאווע פארן דאווענען, איך מוז אלץ א קאווע פארן דאווענען, איך טרינק אים נאכן דאווענען. איך דארף ווארטן, און ווארטן, און ווארטן, און שוין. אזוי וועט מרא שטאלץ אזוי גוט. א קאפ פונעם לשון הרע? אט פאר איך פון אים און איך האב געזען ווי ער איז א קל. דו האסט געזען ווי ער איז א קל? סאו איך מוז אהיים גיין, איך דארף בעיביסיטן אינדערהיים, מיין ווייב דארף ערגעץ ארויס גיין, כ'האב געמיינט כ'וועל ענדיגן די מעשה היינט, כ'וועל עס ענדיגן מארגן אם ירצה השם.